איין פערסענט פון די וועלט מאכט זעקס און ניינציג פערסענט פון די געלט וואס ווערט געמאכט. מאכן געלט איז א געים. זייער ווייניג מענטשן פארשטייען עס. הער זיך גוט צו וואס איך גיי דיך יעצט שערן, ס'קען דיך באמת טוישן דיין לעבן. ס'איז זייער סעד. אבער רוב מענטשן גייען דורך זייער גאנצע לעבן און זיי לעבן קיינמאל נישט די לייף וואס זיי ווילן עכט לעבן. זיי וואוינען נישט אין די הויז וואס זיי ווילן וואוינען, זיי טוהן נישט די זאכן וואס זיי ווילן טוהן, זיי דרייוון נישט די קאר וואס זיי וואלטן ווען דרייוון, זיי לעבן נישט די טעג וואס זיי וואלטן ווען לעבן. פארוואס? פארוואס איז עס אזוי? דו קענסט טרעפן מענטשן אין די בעסטע עקאנעמי צייטן און זיי פארלירן אויף כוחות, און אזוי אויך פארקערט, קענסט טרעפן מענטשן אין די שוואכסטע צייטן, זיי מאכן מיליאנס אוו דאלערס. דו זעסט? די אמת איז, דו קענסט באמת אליינס קאנטראלן דיין לעבן מיט דיין אייגענע עקאנעמי. ס'איז נישט קיין חילוק וואס טוט זיך אין די מארקעט. אונז זעמיר אויפגעצויגן געווארן און געפראגרעמט געווארן צו לאזן די דרויסנדיגע וועלט קאנטראלן און פירן אונזער לעבן. ווען אין אלע ספרים פון אלע יארן שטייט אז א מענטש דארף לעבן פון אינסייד אויף אוטסייד, אבער אונז זעמער געפראגרעמט געווארן און אויפגעצויגן געווארן צו לעבן דורך אונזערע דרויסנדיגע סענסעס, צו טון וואס אונז הערן, וואס אונז שמעקן, וואס אונז זעהן, און וואס אונז טאטשן און וואס אונז טעסטן. ס'איז זייער זייער ווייטאגליך. א מענטש דארף וויסן זיינע כוחות און ווי זיין פאוער איז. יעצט, א מענטש איז צוטיילט אין דריי. פיזיקל, מענטל, און ספיריטשול. אונז האמער א נשמה, אונז האמער א מח, אונז האמער א גוף. די נשמה איז די אייבערשטער'ס כח וואס געבט ענערדזשי פאר די מח צו אפערעיטן מחשבות. יעצט קען מען טראכטן, און די באדי, די גוף, איז דער וואס דארף עס אויספירן. די אייבערשטער אונזער קריעטער האט געגעבן פאר יעדע מענטש זעקס מענטל מאסלס, אזוי ווי אונז האמער מאסלס אין די גוף, זעקס מענטל מאסלס אין די מח. און דאס איז א מתנה פאר יעדע מענטש. די זעקס מענטל מאסלס איז, אימעדזשענעישן, מעמארי, וויל, ריזען, פערסעפשן, און אינטואישן. מיט די מענטל מאסלס דארף א מענטש פירן זיין גאנצע לעבן. איך גיי נישט יעצט אריינגיין אין די פול דיטעילס, מען קען רעדן וואכן און יארן פון דעם, אבער יעדע סינגל מענטש אין די גאנצע וועלט איז קריעטיוו, און ספעשל און יוניק, און דורך די זעקס מענטל מאסלס, קריעט מען די לעבן. ס'גייט זיין און ס'איז נאר געווען איינס פון דיך. ס'איז נישט דא אין די גאנצע וועלט נאך איינס. דיינע איידיעס, דיינע טשעלענדזשעס איז געמאכט עקזעקטלי פאר דיך. און אונז זעמער דא צו מאכן די בעסטע און די שענסטע וואס קען זיין פון אונז. יעצט ס'איז דא אסאך מענטשן וואס לעבן יא די ריכטיגע לעבן און טוען וואס זיי ווילן עכט טון און וואס זיי האבן עכט ליב צו טון. און זיי טוען עס פולי אין די בעסטע וואס זיי קענען. די מענטשן הערן נישט קיין אפיניענס פון אנדערע מענטשן, זיי מאכן אליינס זייערע אייגענע דעסיזשענס און קומען אליינס אויף מיט זייערע איידיעס און טוען עס למעשה. מ'קען דורכגיין די גאנצע לעבן און קוים סורווייוון און לעבן מיט שרעק, אדער קען מען אליין טשוזן און אליינס קריעטן די לייף וואס מען וויל עכט לעבן, און דורכגיין מיט אמונה, פעיט, און שמחה. איך בין נישט דא צו טיטשן, אויסלערנען, אדער טוישן די וועלט. איך בין דא צו אינספייערן. איך טו וואס איך האב ליב, איך טו וואס איך בין גוט אין, און איך טו עס די בעסטע וואס איך קען. יא, ס'איז טאקע שווער, ס'איז זיכער נישט גרינג, און ס'קוקט אויס נישט מעגליך. טאקע וועגן דעם גיי איך דא ארויפברענגען מענטשן וואס האבן סוקסידעט און געמאכט און געטון דאס וואס זיי ווילן עכט טון, איך גיי מיט זיי איבערגיין פאר א גאנצע דזשערני מיט אלע זייערע טשעלענדזשעס און זען וויאזוי זיי האבן עס געמאכט, און זען אז זיי האבן פונקט אזוי געבלוטיגט און געטרייט טויזנט מאל און נישט אויפגעגעבן און טאקע סוקסידעט. יעצט סוקסעס מיינט נישט דווקא געלט, סוקסעס מיינט ווען א מענטש האט א איידיע, און ער פירט עס אויס כדי צו האבן די לייף וואס ער וויל עכט האבן, און איך האף אז דורך דעם זאלן מענטשן אינספייערד ווערן און טאקע טון און זיין ארידזשינעל, דאס וואס מען וויל עכט זיין, און אויפטון דאס וואס מען וויל אויפטון, סאו טון אין און לעטס דו דיס!